מענטשן פרעגן פארוואס געפינט מען אז דווקא בדורות האחרונים איז צוגעקומען אסאך מער עניינים פון חומרות, הידורים און הנהגות וואס איז נישט געווען פריער. מיר געפינען אין כמה וכמה עניינים אז אנהייבנדיג אפילו בפשטות די אלע תקנות חכמים און וואס מער עס איז אריבערגעגאנגען די צייטן, איז צוגעקומען נייע תקנות און נייע גזירות וואס די חכמים האבן צוגעגעבן במשך הדורות. נאך מער פון דעם, עס איז צוגעקומען נאך שפעטער, מיר געפינען אז אין בית שני איז געווען אסאך מער נייע תקנות און חומרות לגבי בית ראשון, רובם ככולם פון די תקנות און גזירות פון די רבנן איז אלץ געווען אין בית שני, דערנאך געפינט מען נאך מערער אז אין זמן הגלות וואס מער די חשך ווערט גרעסער און גרעסער געפינען מיר אז די צדיקים די רביים און די גדולי ישראל במשך הדורות האבן צוגעגעבן נייע תקנות נייע גזירות נייע הנהגות פון הנהגות פון חומרות וואס איז נישט געווען פריער און ביז מען געפינט

ס'איז נישט נאר דאס וואס מ'טאר נישט, דאס זיכער טאר מען נישט, נאר אפילו דאס וואס מ'מעג דארף מען אויך נישט. דארף מען פארשטיין וואס איז דאס דער ענין וואס לכאורה מזמן לזמן, ווערט דאך נתמעטו הלבבות, מענטשן ווערן שוואכער, און ס'ווערט אסאך עניינים ווערן שווערער אויפצוטון, און דווקא וואס מער די צייט גייט אריבער און די דורות ווערן שוואכער און שוואכער, דער לשון הידוע אכשור דרא בתמיה, ס'הייסט דער דור ווערט דאך נישט בעסער, פארקערט, און פון דעסטוועגן דווקא מדור לדור איז צוגעקומען נייע עניינים פון חומרות, הידורים און תקנות און הנהגות, וואס דאס איז דאך לכאורה א זאך וואס מ'דארף פארשטיין פארוואס איז דאס. און אט דער ענין. וועט מען פארשטיין מיוסד אויף היינטיגע סדרה די פרשה פון דער וואך וואס מ'לייענט פרשת מטות, אבער מקדים זיין פריערט א סיפור סיפורים בנוגע אט דעם נושא און דערנאך וועט מען געבן צו פארשטיין מיוסד אז ס'רעדט זיך אין די מאמרים פון היינטיגע סדרה אין פרשת מטות דער ענין הנדרים וואס מ'איז מבאר אין חסידות וואס איז דאס דער ענין הנדרים וועט מען פארשטיין אויכעט פון דעם וואס איז דער עומק הענין פון אט די אלע זאכן. אנהייבנדיג פריער פון סיפורים בנוגע ווי סיי ווי מען געפינט דאס אין דעם צד החיובי, די עניינים פון הידורים וואס איז צוגעקומען בדורות האחרונים אין דעם צד החיובי, און על דרך זה, און דאס הייסט אין עניינים פון עשה טוב, הידורי מצוה, און על דרך זה לאידך גיסא, אין עניינים וואס איז צוגעקומען דווקא אין די לעצטע דורות, אנטשולדיגט די זאכן וואס זענען פארבונדן מיט. הידורים וחומרות אין די עניינים פון סור מרע איז איינע פון די סיפורים וואס חסידים דערציילן, דערציילט מען בנוגע ס'איז געווען איינע פון די גדולי החסידות איז געווען פון די א אייניקל פון רבי עקיבא אייגער און דאס איז געווען א באוואוסטער צדיק וואס מ'האט גערופן רבי לייבל אייגער, וואס ער איז שפעטער געווען דער מייסד פון חסידות לובלין וואס ער איז געווען א זון פון רב שלמה אייגער, וואס ער איז געווען א אייניקל פון רב עקיבא אייגער, וואס איז ידוע כמה וכמה סיפורים וואס מען דערציילט ביי חסידים בנוגע ווי אזוי דער אייניקל פון רב עקיבא אייגער איז נתקרב געווארן צו חסידות, צו קאצק ולאחר זה דער גאנצער המשך. איינער פון די סיפורים וואס חסידים דערציילן איז אז דער טאטע פון רבי לייבל אייגער וואס איז געווען א זון פון רבי עקיבא אייגער איז געווען זייער צובראכן ער געווען ביי אים געווען ער האט נישט פארשטאנען ער האט נישט געווען ער האט נישט ער געווען אין יענע צייטן דער דרך החסידות איז געווען א נייער דרך און ער איז געווען זייער שטארק צובראכן פון דעם אז זיין זון איז געווארן א חסיד און ער האט זיך געקומען קלאגן ביי דעם ביי זיין טאטן ביי דער ביי דעם גרויסן גאון ביי רבי עקיבא אייגער דערציילן חסידים אז רבי עקיבא אייגער האט געפרעגט דעם זון ער זאל נאכקוקן ווי אזוי זיין זון דער דער אייניקל רבי לייבל אייגער פירט זיך אין ענייני הנהגה פון אידישקייט, אין עניינים פון נטילת ידיים, ציצית תפילין הנהגה פון יום יום. שפעטער האט ער אים דערציילט אז נישט נאר אז וואס איז געשען אז בשעת ער איז געווארן א חסיד האט ער אנגעהויבן מחמיר זיין אויף זיך נאך גרעסערע חומרות, אז א שטייגער וואשן זיך די הענט וואשט זיך מיט אסאך וואסער און נישט נאר צוויי מאל וואשט זיך דריי מאל יעדע האנט פארן עסן און על דרך זה כל מיני אנדערע חומרות אין תפילין גרעסערע תפילין האט אנגעהויבן לייגן רבינו תם תפילין ועל דרך זה אין א גרויסן טלית וכיוצא בזה אז ס'איז צוגעקומען נייע חומרות מיט נייע הידורים האט אים רבי עקיבא אייגער געזאגט, נו, זעסטו דאך אז ער איז געווארן נאך פרומער, ער איז געווארן נאך מער א מהדר במצוות, און ממילא האסטו נישט וואס צו דאגה'ן, איז דאס איז דאס א גוטע דרך. על דרך זה דערציילט מען ביי חסידים בנוגע די עניינים פון סור מרע, איז דא כמה וכמה סיפורים וואס חסידים דערציילן, איינע פון די סיפורים וואס חסידים דערציילן וואס איז געווען ביי דעם אלטן רעבן איז געווען א גרויסער חסיד וואס ער איז געווען א גרויסער למדן א גרויסער תלמיד חכם און ער איז געווען האט געלערנט אסאך נגלה און אסאך חסידות און ער פלעגט דאווענען באריכות אויכעט געקומען צו גיין צום אלטן רעבן אמאל און ער האט געטון ווייסט אז דער איד איז זייער געווען א פארמעגליכער אין פרנסה האט געווען בעל חוב איז אמאל געקומען צו דעם אלטן רעבן יחידות און ער האט געטענה'ט אז ער אז ס' דאווענט זיך נישט, וואס הייסט ביי חסידים אז ס' דאווענט זיך נישט, דאס הייסט אז הגם אז ער לערנט חסידות, און ער איז מתבונן אין חסידות, און ער פרואווט טון אין עבודת התפילה, אבער ער פילט נישט דעם הרגש אלוקי אין דאווענען, ער פילט נישט דעם חיות, דעם ליבשאפט, דעם ווארימקייט אין עבודת התפילה, אז ס'קומט צו דעם דאווענען בפועל, עס דאווענט זיך אים נישט. דער אלטער רבי האט אים געפרעגט בנוגע די סדר ההנהגה ווי אזוי ער פירט זיך אינעם עסן וכו', און ער האט מסביר געווען וואס ער עסט יעדע טאג וכו', דער אלטער רבי האט אים געזאגט געוואלד, אז אז דו עסט ווייסע ברייט יעדן טאג, ווי ווילסטו האבן א געשמאק אין עבודת התפילה? דער ענין פון ווייסע ברייט ווייזט אויס אז יעמאלט דאס איז געווען די עשירים זיי האבן געגעסן עס געווען די עס געווען א סארט ברייט וואס האט געהייסן ווייסע ברייט און דאס איז געווען די די די ברייט וואס האבן געגעסן די גבירישע די גבירישע מענטשן די גבירישע משפחות יא במילא דער אלטער רבי האט געזאגט אז אויב דו דיין עסן איז ווייסע ברייט דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אז בשעת אז מ'איז מיט מיט דעם ליגט אין די יאנע פון מייסטערס אין די יאנע פון אקשאמע אין יאנע פון חומרי אז ער גאנצע דור און אמוטורים איז דאס מגש דעם נפש און בביידע קען מען שפעטער נישט אויף קיין חייס אין אבי דאס אטפיל און דער פאר האט דאק געפונען אין דאק יא סידס אז דער רבי מום גימונט און סידס מונט מען זייער א שטער א סאך נישט נאר אז איך האב אלט מיט דור און אסורים נאר אדער אבי עס דארף זיין דער עיקר אבי דער אין אבאט מען זיך אין דור און אמוטורים יא אבער דער אלטער רבי הייבט שוין אן מסביר זיין אין תניא וואס איז מבואר שפעטער אין מאמרי חסידות באריכות באריכות אז אויכעט אין דברים המותרים וואס דער מענטש האט אין דעם א המשכה א חיות און א געשמאק דארף זיך דארף מען זיך כופה זיין אתכפיא און זיך איינביגן דעם דעם דעם די טייווע און זיך אפהאלטן אויכעט אין דברים המותרים וואס ס'איז דא אין דעם א ריבוי סיפורים וואס די רביים האבן דערציילט וואס איז דא דער עניין פון וואס וואס וואס מען זאגט אז דווקא בזמנינו זה מאנט זיך אט דער עניין איז מבואר בנוגע דעם עניין הנדרים וואס מען געפינט אין היינטיגע סדרה געפינט מען אז די תורה רעדט בנוגע א גאנצע פרשה וואס די א גאנצע חלק אין די סדרה וואס רעדט וועגן דעם עניין הנדרים וואס איז דער ענין הנדרים? איז געפינען מיר אין די מאמרי חזל אז ס'איז פאראן סתירות. פון איין זייט געפינען מיר אז דער ענין הנדרים דאס איז א גרויסע זאך, ובלשון המשנה, ווי די משנה זאגט אין פרקי אבות אז נדרים סייג לפרישות, א מענטש וויל זיך פורש זיין, ער וויל ווערן נענטער צום אייבערשטן, נענטער צו רוחניות, ער וויל ארויסגיין פון די הגשמה פון די עולם הזה, איז דעמאלט נדרים סייג לפרישות, מאכן זיך א נדר, דאס הייבט אויף די מענטשן, דאס איז מזכך, דאס איז מרומם, דאס מאכט די מענטשן העכער און הייליגער, און על דרך זה איז דא כמה מאמרי חזל אינעם שבח פון דעם ענין הנדרים. און דאס הייסט אין ענינים גשמיים וואס א מענטש איז נודר, ער גיט זיך אכטונג אויף נישט אויף כל מיני זאכן, וואס הגם די זאכן זיינען מותר, גיט ער זיך אכטונג און ער גיט און ער טוט עס נישט. לאידך גיסא איז דא מאמרי חזל פארקערט, ובלשון הידוע די גמרא זאגט לא דייך מה שאסרה לך תורה, אז א מענטש מאכט א נדר איז דאס א דבר שלילי, מען קוקט אויף דעם פאר א זאך וואס איז נישט כדבעי, און מען זאגט אז די תורה האט דיר געגעבן גענוג איסורים, זיי גיב נישט צו קיין איסורים, לא דייך מה שאסרה לך תורה, איז דאך לכאורה איז דא א סתירה פון כמה מאמרי חזל, דא איז משמע נדרים איז א גוטע זאך, דא איז משמע נדרים איז נישט א גוטע זאך, וואס איז די הסברה בזה? איז ווי ס'איז מבואר דער ענין אין חסידות, איז בפשטות הענינים אז ס'ווענדט זיך אין וועלכע מענטשן דאס רעדט זיך. בכללות רעדט זיך דאס אין צוויי דרגות אין עבודת השם. ס'איז פאראן א מענטש וואס ער געפינט זיך אין א מדריגה רגילה אין עבודת השם, א אדם הבינוני, איך מיין נישט צו זאגן א בינוני פון תניא, אבער דער בעל מדריגה, פארקערט א מענטש וואס געפינט זיך אין א מדריגה פשוטה אין עבודת השם, וואס ביי אים איז זיין עבודת השם איז באופן כזה, אז ער האט א מלחמה מיט זיין יצר הרע, און ער האט תאוות, און ער האט המשכה צו עניני עולם הזה, ער ציט זיך צו גשמיות און חומריות. אזא מין מענטש זאגט תורה אז ער דארף האבן דעם ענין הנדרים. כמובן אז מען דארף באווארענען אז בשעת מען זאגט נדרים מיינט מען נישט מיינט מען נישט כפשוטו ווי ס'שטייט אין שולחן ערוך שטייט אז היינט דארף מען זיין זייער אפגעהיטן אז מען זאל נישט מאכן קיין נדרים בפה ובדיבור ווייל דאס איז א זאך וואס איז דבר חמור ביותר חס ושלום אז א מענטש איז קען נישט ביישטיין א נדר וואס קען גורם זיין צו זיין דברים חמורים ביותר דערפאר שטייט אז היינט דארף מען זיין אפגעהיטן און מען זאל נישט מאכן קיין נדרים אבער לאידך גיסא יא מאכן כל מיני החלטות און הגבלות אין עניינים חומריים און גשמיים און מוסיף זיין בלי נדר ווי ס'פירט זיך ווי דער מנהג ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין הלכה. יא אבער דער עצם ענין, איך רעד נישט איצטער בפועל ממש נדרים, דער עצם ענין פון הפרשה און פרישות, דער עצם ענין אז א מענטש האלט זיך אפ פון עניינים גשמיים עניינים חומריים עולם הזה, איז א מענטש וואס האט א תאווה און ער האט א קאך און ער האט א ברען און ער האט א המשכה צו ענייני עולם הזה, ער דארף זיין מער אפגעהיטן און ער דארף זיך דארף דארף מאכן זיכער ער דארף ביי אים זיין דער ענין פון נדרים סייג לפרישות כדי אז עניינים גשמיים זאלן אים נישט אראפציען און נישט מגשם זיין דארף ער זיך אפהאלטן אין ענייני עולם הזה און מאכן עניינים פון אתכפיא און על דרך זה אין דעם צד החיובי מוסיף זיין אין ענייני הידור אין קיום המצוות וכיוצא בזה בשעת אבער א מענטש וואס ער ביי אים איז פארקערט א מענטש וואס בערך שטייט שוין אין א מדריגה וואס עולם הזה און גשמיות האט ער האט נישט אויף אים קיין שליטה, דאס הייסט ער האט נישט קיין ברענען תאוות אין עולם הזה, א מענטש וואס האט שוין זיך מזכך געווען און שטייט שוין אין א הויכע מדריגה אין עבודת השם און עבודת הצדיקים, א מענטש אזוי ווי אים איז אדרבה, ביי אים איז נישט נאר, ס'איז נישט כדבעי זיך אנטלויפן פון די עולם הזה, נאר אדרבה, א מענטש כיוצא בזה דארף ער גאר פארקערט, ער דארף נוצן די עניינים פון גשמיות און מאכן פון זיי א כלי צו געטליכקייט. אז א מענטש אזוי ווי אים מאנט זיך ביי אים ער זאל טאקע נוצן די ענייני עולם הזה, און נוצן די עניינים גשמיים, און נוצן דאס כדי צו דינען דעם אייבערשטן, נוצן דאס אויף צו מאכן פון דעם א כלי צו קדושה. דאס איז על דרך חסידים דערציילן אויף כמה וכמה צדיקים. מען דערציילט אויפן הייליגן רוזשינער. און על דרך זה דערציילט מען אויפן רבי'ן מהר"ש אז ביי זיי איז געווען די הנהגה אן הנהגת העשירות ואתהלכה ברחבה, ס'איז געווען ביי זיי עשירות ביחס צו די עניינים פון גשמיות, יא אבער דאס איז געווען צדיקים גדולים, און ביי זיי איז געווען דער סדר העבודה דווקא מתוך הרחבה, מתוך עשירות ואתהלכה ברחבה, און ס'איז מבואר דער ענין שבזה, אז ביי זיי איז געווען דער הנהגה פארקערט, דארף נעמען פון דעם גשמיות עולם הזה, און ביי זיי איז נישט געווען קיין שום תאווה און קיין שום המשכה צו דעם עולם הזה און צו דעם גשמי שבזה, נאר אדרבה, עס איז געווען ביי זיי אן אופן ווי אזוי צו מאכן פון די אלע זאכן א די א דירה פאר'ן אייבערשטן, א כלי פאר'ן אייבערשטן, און מפרסם זיין אלוקות בעולם דווקא דורך די עניינים גשמיים בעולם הזה. איז דאס איז בכללות הענין אז ס'איז צוויי דרגות אין עבודת השם. אבער בשעת מען רעדט בכללות אין זמנים אין זמני הדורות אזוי ווי מען זאגט בנוגע צו יעדע מענטשן אז ס'ווענדט זיך אין די מענטשן דווקא בשעת מען געפינט זיך אין א מצב פון חשך א מענטש וואס געפינט זיך אין א מצב וואס ער האט א גרעסער יצר הרע און ער האט די תאוות הבהמיות איז ביי אים מאנט זיך מער דער ענין פון נדרים און חומרות וואס כדי ער זאל קענען מזכך זיין זיין גוף און נפש הבהמית, דערפאר דארף ער דווקא מוסיף זיין עניינים פון הידורים וחומרות נישט נאר אין דברים האסורים נאר אויך אין דברים המותרים, כדי ער זאל קענען מזכך זיין איבערמאכן זיין גוף און נפש הבהמית און ווערן א כלי צו געטליכקייט, און דערפאר מאנט זיך ביי אים אויכעט מער הידורים אין עשה טוב מוסיף זיין אין יעדער מצוה נאך א הידור, וואס דורך דעם ברעכט ער דעם גוף און נפש הבהמית, און ער ברענגט אריין קדושה, און מוסיף אין קדושה אין דעם אור פון דער נפש האלוקית און ער מאכט פון זיך א דירה לו יתברך ווערן א כלי צו געטליכקייט. על דרך זה איז אויכעט פארשטאנדיג בנוגע כללות הדורות. און דאס איז וואס דער אלטער רבי איז מבאר אין דעם ליקוטי תורה פון היינטיגע סדרה פון פרשת מטות. אז דאס וואס מען זעט אז דווקא אין די זמנים וואס איז צוגעקומען אין חשך העולם, האבן דעמאלט די חכמים מוסיף געווען נייע חומרות און נייע הידורים, איז דאס פארבונדן מיט אט אט מיט אט אט דעם נקודה. אז וויבאלד אז בשעת עס איז געווען אין זמן הבית, בשעת עס איז געווען אין זמנים וואס אידן זענען געווען אין העכערע זמנים, אידן זענען געשטאנען אין א מעמד ומצב פון קדושה, די וועלט איז געשטאנען אין א מעמד ומצב, ס'איז געווען א בית המקדש, ס'איז געווען ליכטיג אויף דער וועלט, ס'איז געווען קדושה אויף דער וועלט, אלץ איז געווען מער, שכינה איז געווען בגלוי אויף דער וועלט, איז דעמאלט איז אדרבה, איז דעמאלט איז די הנהגה איז געווען דווקא אין אן אופן פון עשירות און הרחבה, און מ'האט געדארפט פון די עשירות און הרחבה גופא נוצן דאס אויף מאכן פון דעם א כלי צו געטליכקייט. ווי מען געפינט אין זמן פון שלמה המלך וואס דעמאלט אידן האבן געלעבט איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו וואס אידן האבן געהאט דעמאלט די גרעסטע הרחבה בגשמיות על דרך זה ווי מען געפינט ביי די אבות וואס ס'איז געווען א עשירות בגשמיות ויפרוץ האיש מאוד מאוד ויגדל הלוך וגדל וואס איז געווען ביי די אבות און וואס איז געווען שפעטער אויך אין די זמן התנאים ווי די גמרא זאגט אז בזמן פון שמעון בן שטח איז געווען זמנים וואס איז געווען א עשירות גשמיות בעולם וואס מען האט געקענט נוצן דאס און מאכן פון דעם א דירה פאר'ן אייבערשטן נוצן דאס כדבעי למהוי בשעת אָבער עס איז געקומען צו גיין אין זמן הגלות און עס איז געוואָרן דער חשך אין וועלט גרעסער, איז דעמאָלט כדי צו ברעכן דעם חשך אין וועלט און צו אַריינברענגען ליכטיקייט אין וועלט און מאַכן אַז די וועלט זאָל ווערן מער ליכטיק און מער אלוקות און מער געטלעכקייט און מען זאָל אויפהייבן וועלט און מאַכן דאָס אויף אַ העכערן אופן, איז דווקא דעמאָלט האָבן די חכמים און די צדיקים און די גדולי ישראל שבכל דור צוגעגעבן נייע עניינים, ס'איז צוגעקומען נאך א ענין אין עבודת השם, קדושה, נייע תקנות און נייע הידורים, און על דרך זה אויך מצד סור מרע געמאנט אז מ'זאל זיך אפהיטן אויך אין עניינים המותרים, ווייל דאס איז דווקא בשעת די חשך ווערט גרעסער, איז דעמאלט קומט צו א טיפערע עבודה, א גרעסערע עבודה. וואס על פי זה איז מבאר דער אלטער רבי אין לקוטי תורה דעם ענין וואס מען זאגט אין די סדרה די תורה זאגט אז דער גאנצער ענין הנדרים די תורה פארבינדט דאס מיט אישה וואס כי תדור נדר וואס אישה גייט אויף כנסת ישראל און דאס איז דער ענין פון אישה אישה איז מרמז אויף כנסת ישראל און כנסת ישראל גופא איז דא ווי כנסת ישראל שטייט אין א מצב וואס איז נאך נישט נשואה דאס איז די פרשה רעדט אויף כנסת ישראל אין א מצב פון ארוסה אבער דאס איז דאך אלעס דער זמן פאר משיח קומט און אין דעם זמן גופא איז דא א זמן וואס מען געפינט זיך אז עס איז דער בעלה דער מאן איז נישט לעבן איר ס'איז נאכנישט געווען די נישואין און דעמאלט איז דא דער ענין הנדרים דעמאלט דווקא אין יענעם זמן וויבאלד אז ס'איז נאכנישט געווען דער נישואין פון כנסת ישראל מיט הקדוש ברוך הוא בתכלית השלימות איז דווקא אין יענעם זמן מאנט זיך מער דער ענין פון נדרים, דער ענין פון חומרות און נדרים, כדי צו מוסיף זיין אור אין וועלט, כדי צו ברעכן דעם חשך, מאנט זיך דער ענין פון אישה כי תדור נדר. בשעת אבער ס'איז שוין דא דער מצב פון דער וואס איז וואס איז א נשואה, נשואה לבעלה, איז בעלה יפירנו, דעמאלט איז מאנט זיך פארקערט די התרת נדרים, אדער די הפרת נדרים. און דאס איז ווי חסידות איז מבאר, און דעמאלט איז דער פאר דער ווארט א פארקערטע ווארט, אז בשעת ס'איז ווערט דער זמן, וואס א איד ווערט צוריק פארבונדן מיטן אייבערשטן, און אלוקות לייכט אין וועלט בגלוי, און ס'וועט זיין בקרוב בימינו ווען משיח וועט קומען, און דעמאלט וועט נאכאמאל זיין די נישואין פון הקדוש ברוך הוא מיט כנסת ישראל, איז דעמאלט דער אייבערשטער מפר זיין אלע נדרים, וואס אין עבודת השם מיינט דאס, אז די אלע ענינים פון גשמיות און חומריות, פון עולם הזה, וואס איצטער דארף מען זיין אפגעהיטן וכיוצא בזה, אדרבה, בשעת משיח וועט קומען, וועט דער איד האבן דעם כח אויף קענען נעמען די אלע ענינים פון גשמיות, ווי עס שטייט אין די מדרשים, ווען משיח וועט קומען וועט זיין אין וועלט די תכלית ההרחבה, די תכלית ה... תכלית העשירות וואס די וועלט וועט שטיין אין די גרעסטע מעמד און מצב פון עשירות והרחבה בעולם, וואס דווקא דעמאלט וועלן אידן קענען נוצן אט אט די אלע עניינים גשמיים אינעם גרעסטן העכסטן און בעסטן אופן, מאכן פון דעם א דירה לו יתברך אז אין יעדער ענין פון וועלט זאל שיינען און לייכטן געטליכקייט. איז און דאס איז די הוראה וואס מען לערנט פון דערפון לערנט אויס פאר אונז איצטער, איז בשעת מען געפינט זיך איצטער אין דעם זמן, וואס נאר ווען נאר מען גרייט זיך אויף ביאת משיח צדקינו, איז בכללות די עבודת השם דארף זיין באופן וואס וואס וואס עס דארף צוקומען דווקא איצטער, וויבאלד אז מען זעט אז אין וועלט איז נאך דא נאך א מצב פון חושך, און אדרבה מיום ליום זעט מען אז ס'ווערט נתרבה מער חושך בעולם און מער חומריות און מער הגשמה בעולם, מאנט זיך ביי אידן אז דווקא בזמנינו זה דערפאר איז צוגעקומען נייע עניינים פון תקנות, פון הנהגות, פון חומרות וואס איז צוגעקומען בדורינו זה, מיר האבן גערעדט פריער סיי אין עניינים פון גשמיות אז עס דארף זיין דער ענין פון אתכפיא אז מען דארף זיך אפהאלטן אפילו פון דברים המותרים דארף זיין א הנהגה מיוחדת וואס חסידות האט געמאנט וואס דער אלטער רבי מאנט אין תניא און רבותינו נשיאינו האבן געמאנט אז אפילו אין עניינים המותרים איז א מענטש דארף זיין אפגעהיטן וכיוצא בזה כדי צו ברעכן דעם גוף ונפש הבהמית און דערמיט זוכה זיין אז ער זאל ווערן א כלי צו אלוקות, און ביחד עם זה די הנהגה אין קו הקדושה כדי אין די הידור מצוה מוסיף זיין נאך א הידור און נאך א חומרא וואס מען זעט היינט ביי אידן אז ס'איז צוגעקומען אפילו זאכן וואס אמאל איז דאס נאר געווען נאר ספעציעלע מענטשן האבן זיך געפירט אזוי, איז היינט דאס געווארן א דבר הנוהג ביי יעדער איינער, מען געפינט למשל בנוגע תפילין, אז היינט איז דאס בפשטות ביי אסאך אידן דער ענין פון לייגן רבינו תם'ס תפילין, און מען געפינט דאס בנוגע דער ענין פון ציצית אז מען זוכט די בעסטע און די מערסטע מהודר'דיגע ציצית, און ווי מען געפינט בנוגע אפילו נטילת ידיים, נעגל וואסער, די חומרות און די הידורים וואס אמאל איז דאס געווען מער נישט וואס רביים און צדיקים האבן זיך געפירט, ווי דער רבי האט גערעדט אמאל דעם ענין דעם מנהג וואס מען וואשט זיך דריי מאל די הענט פארן עסן, און נישט נאר דרײַ, יע, מען האלט מיט א האנטוך מיט אלע פרטי ההידורים ווי מ'פירט זיך ביי חסידים איז אט אט דער גאנצער ענין איז דווקא בדורותינו האחרונים וואס מער מ'ווערט נענטער צו משיח ווערט מער שטארקער און שטארקער דער ענין פון מוסיף זיין נאך א הידור נאך א חומרא נאך א הנהגה נאך א תקנה כדי צו מאכן די וועלט ליכטיגער און גרייטן די וועלט פאר ביאת המשיח. כ'געדענק אמאל, כ'האב זוכה געווען צו זיין.

און מ'האט צוזאמענגעקליבן געלט, און מ'האט געמאכט א גרויסע, גאר א גרויסע פארברענגען, און מ'האט געמאכט א גרויסן שטורעם, און מ'האט איינגעלאדנט מענטשן מכל אתר ואתר, און ס'איז געווארן א גאר א גרויסע סעודה מיט א גרויסע פארברענגען, די נאכט פון מוצאי חמשה עשר באייר, יע, איז געווען אין סעווען סעווענטי א גרויסע פארברענגען. און מ'האט יעמאלט אריינגעשריבן צום רעבן, די בחורים האבן געשריבן יעמאלט א דו"ח, יע צום רעבן פון אט אט די הנהגה פון דעם יע וואס האבן געטון איז כמובן דער רבי האט געהאט א גרויסע נחת רוח פון דעם אבער דער רבי האט צוגעשריבן אויפן בריוו וואס מ'האט געשריבן דעם דו"ח וואס מ'האט אראפגעשריבן די פרטים פון די אלע זאכן וואס יע מ'האט געטון האט דער רבי צוגעשריבן אויפן זייט יע מיט א א בפועל ממש מיט א סימן שאלה, מיט א שאלה, כאילו וואס וועט ארויסקומען בפועל ממש פון אט דעם פארברענגען. און ער האט געשריבן, ועיין לקוטי תורה דיבור המתחיל ראשי המטות. זאל אריינקוקן אין אט דעם מאמר אין לקוטי תורה. דאס הייסט, ער האט אט די נקודה. און דער אַלטער רבי זאָגט אין לקוטי תורה ראשי המטות, אַז דווקא וויבאַלד עס איז נתרבה געוואָרן חשך בעולם, דאַרף צוקומען נײַע הידורים און נײַע חומרות, און ממילא על דרך זה איז אויך איצטער, דאַרף מען זען, אַז זאָל צוקומען נאָך נײַע ענינים בפּועל ממש, אַז זאָל ווערן אַ בפּועל ממש, זאָל צוקומען נײַע הוספות און נײַע הידורים און נײַע חומרות, נײַע הנהגות, יעדער איינער זאָל קענען טאָן וואָס מער און מער, אין, אין צוגעבן אין עבודת השם, און צוגעבן ברענגען אור בעולם און גרייטן די וועלט אויפן גילוי המשיח. וממילא דאס איז די הוראה וואס מען נעמט פון פרשת מטות, בפרט אז מען ליינט דאס אין אטא די טעג פון די דריי וואכן, ווי דער רבי האט גערעדט אין א פארברענגען, שבת פרשת מטות מסעי תשמ"ח האט דער רבי גערעדט יעמאלט, אז וויבאלד אז מען געפינט זיך אין אטא די וואכן פון די דריי וואכן, און ס'איז דא דריי וואכן דאך א זמן חשך הגלות, ס'קומט צו אין חשך הגלות, ס'איז זמן פון אבילות, ס'איז זמן פון וואס מ'פירט זיך אין א הנהגה, ווי שטייט אין שולחן ערוך, די עניינים וואס ס'מאנט זיך אין די דריי וואכן ענייני אבילות, איז דווקא אין די דריי וואכן לערנט מען, מען האט אט דעם ענין הנדרים, כדי צו ארויסברענגען דעם כח וואס א איד האט, און דער רבי האט דעמאלט גערעדט אז מ'דארף מדגיש זיין דעם צד החיובי וואס מ'זעט אין דעם, יא, מען זעט א מוראדיגע כח וואס א מענטש האט, אז מיט איין ווארט קען ער נעמען א זאך פון וועלט און מאכן פון דעם א קדושה פון א קרבן. די גמרא זאגט דאך אז א נדרים איז דאך כמו קרבן. אז א מענטש זאגט קונם, א מענטש זאגט ער זאגט א נדר, נעמט ער א דבר גשמי שבעולם, און ער איז דאס מקדיש בקדושת קרבן, וואס ס'איז נישטא אין דעם קיין הגבלות. אין קרבנות איז דא הגבלות, ס'דארף זיין א בעל חי טהור, ס'דארף זיין אן א מום, ס'דארף זיין כל מיני דינים און הידורים, ס'דארף זיין בית המקדש, ס'דא כל מיני הגבלות. אין נדרים זאגט מען, יעדע זאך בעולם, יעדע דבר שבעולם האט קיין שום הגבלות, נישט פון זמן, נישט פון מקום, נישט פון חפצא, קיין שום זאך, קען א מענטש נעמען און מאכן פון דעם א נדר, מאכן פון דעם, אריינברענגען קדושה אין וועלט, די כח וואס א מענטש האט מיט א ווארט זאל ער אריינברענגען קדושה אין וועלט, אבער די הוראה בדורינו בזמנינו איז אז דווקא אין די זמן פון בין המצרים ווען ס'קומט צו חשך בעולם, זאגט די תורה ואיש כי ידור נדר, אז דווקא אין אזא מין זמן דארף א איד מאכן נאך א הוספה, נאך א הידור, נאך א חומרא, סיי אין עניינים פון סור מרע, זיך מגביל זיין, און סיי אין עניינים פון עשה טוב מוסיף זיין נאך א הידור, נאך א חומרא, נאך א תקנה, נאך א מנהג, נאך א ענין, וואס דייקא דורך אט אט די הנהגה פון אריינברענגען מער ליכטיגקייט אין וועלט, און מער קדושה אין וועלט, אט דאס וועט אראפנעמען דעם חשך שבעולם, און דאס וועט צוגרייטן, אז בקרוב בימינו זאלן מיר זוכה זיין זען די גאולה האמיתית והשלימה, על ידי משיח צדקינו, און יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, אז דייקא אט אט די טעג, די טעג פון בין המצרים, זאל נתהפך ווערן, און ווערן טאקע ימים פון ימי שמחה, ווי ס'ברענגט זיך אין חסידות בשם האריזל אז דווקא די טעג, משיח וועט קומען וועט זיין די גרעסטע טעג פון יום טוב, די גרעסטע שמחה, יא ווארום דווקא בשעת ס'איז יתרון האור מתוך החושך, אז ס'קומט צו אין חושך איז דער אור אסאך א גרעסערער, וועלן מיר זוכה זיין צו די גאולה אמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, זאל זיין במהרה בימינו אמן.